בעזרת השם יתברך, מסכת פסחים, דף נ א, מיר הייבן אן דף נ א עמוד א' אויבן, גופא דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען, דף נ עמוד ב' אונטן, בני חוזאי נהגי דמפרשי חלה מארוזא, אז די מענטשן פונעם שטאט חוזאי האבן געהאט א מאדנע מנהג אז זיי האבן אראפגענומען חלה פון ברויט וואס איז געמאכט פון רייז, און מען האט געזען אז זענען געקומען דארט פאר רב יוסף, רב יוסף האט געזאגט ניכלה זר באפייהו ס'טייטש א מענטש זאל אהין גיין זיי אויסלערנען אז די מנהג איז נישט קיין געהעריגע מנהג און מען דארף נישט מפריש זיין חלה פון רייז און אויף דעם האט אביי געפרעגט צו רב יוסף אז ס'שטייט אין א ברייתא דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירם בפניהם וואס טייטש אפילו א זאך וואס איז בעצם מותר אבער טאמער איז דא א מנהג אויף א געוויסע פלאץ אז מען טוט עס נישט איז טאר מען עס נישט מתיר זיין דארט אויף יענע פלאץ איז אויף דעם האט רב יוסף געפרעגט אז די דין פון דברים המותרים אז אי אתה רשאי להתירם בפניהם דאס איז נאר אמר רב חיסדא בכותאי דאס איז נאר ביי די כותים וואס זענען גרויסע עם הארצים האט די גמרא אויסגעפירט אז טאקע אין יענעם שטאט איז אויך געווען גרויסע עם הארצים אבער למעשה אונז האבן נישט נעכטן אויסגערעדט אז תוס' שטעלט זיך דא אויף א קשיא אז דא איז משמע אז ווען מען קומט אן אין א שטאט וואס דארט איז דא א געוויסע מנהג דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור איז די דין איז אי אתה רשאי להתירם בפניהם מען טאר זיי עס נישט מתיר זיין מה שאין כן ביי אונז אין די משנה האט מען געזען אז ווען א מענטש גייט פון איין שטאט צו א צווייטע שטאט וואס אין די צווייטע שטאט איז דא א מנהג וואס איז נישט דא אינעם ארגינעלע שטאט איז נותנין עליו חומרי מקום שבא לשם אז ער דארף זיך טאקע פירן מיט די חומרות פון די שטאט וואס ער איז אנגעקומען אהין וואס איז נישט פשט אז ער טאר עס נאר זיי נישט מתיר זיין נאר ער דארף זיך טאקע פירן מיט די מנהג. און וויאזוי פארענטפערט מען די סתירה? תוספות זאגט אז ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה צווישן די דין אין די משנה און די דין וואס אונז האבן געזען דא אין די ברייתא אז דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, ווייל ביי אונז אין די משנה זאגט תוספות ס'רעדט זיך פון א מנהג חשוב, וואס טייטש א מנהג וואס די חכמים האבן גוזר געווען, וואס ביי דעם איז טאקע די דין אז ווען איינער קומט אן צו א שטאט וואס דארט איז דא א מנהג וואס די חכמים האבן גוזר געווען דארט איז דא א מנהג חשוב, דארף מען זיך פירן מיט די אלע חומרות, מה שאין כן דאס וואס שטייט דא דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, איז סתם עפעס א מנהג איסור וואס די שטאט האט זיך איינגעפירט וואס האט נישט קיין הענט און נישט קיין פיס, ס'איז נישט קיין מנהג חשוב, איז ביי אזא זאך איז געזאגט געווארן אז טאמער ס'איז עם הארצים טאר מען זיי עס נישט מתיר זיין, ווייל ס'קען ארויסקומען פון דעם אנדערע קולות אז זיי וועלן זען מ'איז דאס מתיר און וועלן זיי מתיר זיין אנדערע זאכן, פארדעם טאר מען דאס נישט טון. זאגט יעצט אבער על כל פנים די גמרא ווייטער, גופא, מ'האמיר געזען, דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור, אי אתה רשאי להתירם בפניהם, אמר רב חיסדא, בכותאי עסקינן, אז דאס רעדט זיך ביי כותים, אדער עם הארצים, סתם עם הארצים, וואס טאמער מ'איז זיי מתיר די זאך עלן זיי מתיר זיין א צווייטע זאך, פרעגט די גמרא אבער, וכולי עלמא לא, וואס טייטש, סתם אזוי אנדערע מענטשן, איז ביי זיי נישט געזאגט געווארן די דין, ס'איז נאר געזאגט געווארן ביי כותים, והתניא, מ'האמער געלערנט אין א ברייתא, רוחצין שני אחין כאחד, די ברייתא זאגט אז צוויי ברידערס מעגן זיך אפוואשן צוזאמען אין א בית המרחץ, און מען דארף נישט חושש זיין אויף פריצות אויף משכב זכר זאגט רש"י ואין רוחצין שני אחין בכבול אין א שטאט כבול איז געווען א שטאט וואס דארט איז די מנהג אז צוויי ברידערס טארן זיך נישט דארט וואשן צוזאמען און ממילא דארט טאר מען טאקע זיך אזוי נישט פירן ברידערס טארן זיך נישט אפוואשן צוזאמען זאגט די ברייתא ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל ס'איז געווען א מעשה אז יהודה און הלל די זין פון רבן גמליאל שרחצו שניהן כאחד בכבול, וואס זיי האבן זיך יא אפגעוואשן צוזאמען אין שטאט כבול, ולעזה עליהן כל המדינה אמרו מימינו לא ראינו כך, און די גאנצע שטאט האט זיך איבערגעדרייט מען האט נאך אין לעבן נישט געזען אזא זאך, ונשמט הלל ויצא לבית החיצון, איז הלל ארויסגעגאנגען פונעם שטוב דארט פונעם בית המרחץ, ולא רצה לומר להן מותרים אתם, און ער האט זיי נישט געוואלט זאגן אז די מנהג בעצם איז נישט קיין געהעריגע מנהג מען דארף זיך נישט אזוי פירן, ווייל די מנהג דארט זיך נישט צו וואשן צוויי ברידערס וועט מען באלד זען איז נישט געווען קיין מנהג וואס די חכמים האבן כ'ווייס נישט געווען קיין מנהג חשוב נאר ס'געווען סתם א מנהג פונדעסטוועגן האט ער זיי נישט געזאגט אז דער מנהג האט נישט קיין הענט און נישט קיין פיס נאר האט זיך טאקע אויפגעפירט ווי דער מנהג פון דער שטאט און נאך א מעשה זאגט די ברייתא אז יוצאין בקורדקיסון בשבת ס'דא א דין אז א מענטש מעג ארויס גיין שבת מיט אזא קורדקיסון דאס איז אזא ברייטע מין שיך וואס טייטש מ'דארף נישט חושש זיין אז ס'וועט אראפפאלן פון די פיס און שפעטער וועט מען עס אויפהייבן און טראגן אין רשות הרבים, ואין יוצאין בקורדקיסון בשבת בבירי, חוץ אין איין שטאט, דארט טאר מען דאס נישט טון ווייל דארט איז דא א מנהג דאס נישט צו טון, ומעשה ביהודה והלל בניו של רבן גמליאל אויך די צוויי ברידער זענען געווען דארט, שיצאו בקורדקיסון בשבת בבירי, זענען יא ארויס געגאנגען מיט די סארט שיך, ולעזה עליהן המדינה ואמרו מימינו לא ראינו כך, און די גאנצע שטאט האט זיך איבערגעקערט זיי האבן קיינמאל נישט געזען אזא זאך, ושמטום און זיי האבן עס טאקע אויסגעטון, ונתנום לעבדיהם, און זיי האבן געגעבן די שיך צו די קנעכט, פארוואס? אז די שטאט זאל נישט רעדן, ולא רצו לומר להם מותרים אתם, און זיי האבן נישט געוואלט זאגן פאר די שטאט אז בעצם מעג מען, און די זעלבע זאך, נאך א מעשה זאגט די ברייתא, ויושבין על ספסלי נכרים בשבת, בעצם מעג א מענטש זיצן שבת אויף א באנק וואס גוים פארקויפן דארט סחורה, מען דארף נישט חושש זיין אז מענטשן עלן זען און זיך איינרעדן אז מען טוט מקח וממכר אין שבת, נאר מען מעג דארט זיצן, ואינו יושבין על ספסלי נכרים בשבת בעכו, חוץ אין עכו איז געווען א מנהג אז מען זאל נישט זיצן אויף אזא סארט באנק ווי א גוי פארקויפט זיין סחורה, ומעשה ברבן גמליאל, שישב על ספסלי נכרים בשבת בעכו, ס'געווען א מעשה רבן גמליאל איז יא געזעצן אויף אזא סארט באנק, ולעזה עליו כל המדינה אמרו, מימינו לא ראינו כך, און די גאנצע מדינה האט זיך איבערגעקערט, נשמט על גבי קרקע, האט ער זיך טאקע אוועקגעזעצט אויף די ערד, ולא רצה לומר להם מותרין אתם, און האט זיי נישט געוואלט זאגן אז בעצם מעג מען, זעהן מיר על כל פנים אז דאס איז נישט נאר ביי כותים, נאר ביי יעדע פלאץ ביי יעדע שטאט איז אזוי, ענפערט טאקע די גמרא, בני מדינת הים נמי, ס'טייטש די אלע שטעט וואס מ'האט דא אויסגערעכנט איז דארט אויך אזוי דער דין, פארוואס ווייל כיון דלא שכיחי רבנן גבייהו, ככותים דמו, היות וואס עס דרייען זיך דארט נישט קיין תלמידי חכמים, און במילא זענען זיי אזוי ווי כותים, ס'טייטש מ'דארף דארט חושש זיין אז טאמער מ'עט זיי מעורר זיין אז בעצם האט נישט דער מנהג נישט קיין הענט און נישט קיין פיס, עלן זיי זיך מורה היתר זיין ביי אנדערע זאכן אויכעט, און פאר דעם טאקע זעהן מיר ביי די דריי פלעצער אז די אלע תנאים האבן מחמיר געווען און אויפגעפאסט נישט צו זאגן פאר די שטאט אז בעצם מעג מען, זאגט יעצט די גמרא, דרך אגב, בשלמא ספסלי נכרים, משום דמחזי כמקח וממכר, מ'פארשטייט די מנהג אז מ'זאל נישט זיצן אויף א באנק וואס א גוי פארקויפט דארט סחורה, וואס קוקט אויס ווי מקח וממכר, בקורדקיסון נמי, און די זעלבע זאך מיט די ברייטע שיך, פארשטיי מיר פארוואס איז דא א מנהג אז אין דעם שטאט איז מען נישט געגאנגען מיט די שיך ווייל דילמא משתלפין ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים ווייל קען זיין די שיך העט אראפפאלן און די מענטש העט עס אויפהייבן העט עס טראגן ד' אמות ברשות הרבים פארשטיי מיר דעם מנהג אלא רוחצין מאי טעמא לא אבער וואס עפעס איז געווען א שטאט וואס דארט האט מען זיך געפירט האט מען געזען אין כבול איז געווען א מנהג אז צוויי ברידער זאלן זיך נישט וואשן צוזאמען וואס איז פשט פון דעם מנהג ענטפערט די גמרא כדתניא אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא די ברייתא זאגט עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו, א מענטש מעג זיך וואשן צוזאמען מיט יעדעם, חוץ מיט זיין טאטן, מיט זיין שווער, מיט די מאן פון זיין מאמע טאמער זיין מאמע האט נאכאמאל חתונה געהאט, און די זעלבע זאך מיט די מאן פון זיין שוועסטער, פארוואס? ווייל רשי רעדט אויס טאמער איינער זעט די ערווה פון זיין טאטע אדער פון זיין שווער קען ער האבן הרהורים ווייל ער העט זיך דערמאנען פון ווי ער קומט, פון ווי זיין פרוי קומט, און די זעלבע זאך מיט א שוואגער, ממילא אלץ הרהורים טאר מען זיך מיט זיי נישט וואשן, ורבי יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו, רבי יהודה איז יא מתיר מיט א טאטע טאמער די טאטע דארף עס האבן, די טאטע דארף איינער זאל אים משמש זיין אין בית המרחץ, דאס מעג מען יא, והוא הדין לבעל אמו, די זעלבע זאך ביי די מאן פון א מאמע איז אויך דא די היתר, איז על כל פנים אבער זאגט די גמרא ואתו אינהו וגזור בשני אחים משום בעל אחותו, וואס טייטש די גמרא פירט אויס אז די פשט פון די מנהג אין כבול אז צוויי ברידער זאלן זיך נישט וואשן איז אלס גזירה, אז איינער זאל זיך נישט וואשן מיטן שוואגער, וואס מיטן שוואגער האט מען געזען איז דא א חשש פון הרהורים, און במילא מיט א ברודער איז געווען די מנהג דארט מען זאל זיך אויך נישט וואשן, און דאס איז די מנהג וואס מען האט זיך דארט איינגעפירט אין דעם שטאט, ווי מען האט געזען דאס איז געווען א שטאט פון עם הארצים, און במילא טאר מען זיי נישט מגלה זיין בעצם אז די מנהג האט נישט קיין הענט נישט קיין פיס. זאגט די גמרא ווייטער, תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, תלמיד לא ירחץ עם רבו, א תלמיד זאל זיך אויך נישט וואשן מיט זיין רבי'ן, ואם רבו צריך לו, טאמער דער רבי דארף אים האבן זאל אים משמש זיין, מותר דעמאלטס מעג ער. זאגט די גמרא ווייטער כי אתא רבה בר בר חנה ווען רבה בר בר חנה איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל אכל דאייתרא האט ער געגעסן דאייתרא דאייתרא דאס איז די חלב וואס געפינט זיך אויפן קיבה אויף די מאגן פון די בהמה וואס אין ארץ ישראל איז געווען א מנהג אז מען האט געגעסן פון די סארט חלב און אין בבל איז געווען א מנהג מען האט נישט געגעסן פון די סארט חלב יעצט דאס איז נישט געווען סתם א מנהג דאס איז געווען א מנהג חשוב, פון דעסט וועגן, ווען רבה בר בר חנה איז געגאנגען פון ארץ ישראל קיין בבל, האט ער זיך נישט צוטון געמאכט פון דעם מנהג, און ער האט יא געגעסן פון די סארט חלב. איי, ווי אזוי מעג מען דאס טון? מען האט דאך געזען אין די משנה אז ווען איינער גייט פון איין שטאט צו א צווייטן, דארף ער זיך פירן מיט די חומרות פון די שטאט וואס ער איז אנגעקומען אהין, און די גמרא וועט זיך שטעלן אויף דעם. זאגט די גמרא אבער, עול לגביה רב עוירא סבא ורבה בריה דרב הונא, איז רב עוירא סבא און רבה בריה דרב הונא זענען ארויף צו אים, כיוון דחזינהו כסייה מינייהו, ווען ער האט זיי געזען ווען רבה בר בר חנה האט זיי געזען, און ער האט נישט געוואלט זיי זאלן זען אז ער עסט פון די חלב, ווייל ער איז געקומען פון ארץ ישראל ער האט געמעגט, אבער דאס איז געווען אין בבל, ער האט נישט געוואלט זיי זאלן זען, האט ער עס צוגעדעקט. אתו, איז ווען רב עוירא סבא און רבה בריה דרב הונא זיי האבן דאס געזען, און זיי זענען שפעטער געגאנגען ואמרו ליה לאביי, און זיי האבן פארציילט פאר אביי די גאנצע מעשה, אמר להו, האט אביי זיי געזאגט, שווינכו ככותאי, וואס טייטש רבה בר בר חנה האט ענק מחשיב געווען ווי כותים? פארוואס? ווייל בעצם אזוי ווי מ'האט געשמועסט, מ'עט באלד זעהן פארוואס די חומרא פון די שטאט האט רבה בר בר חנה זיך נישט געדארפט פירן, פון דעסט וועגן פארוואס האט ער עס באהאלטן? די סיבה וואס ער האט עס באהאלטן לכאורה איז ווייל דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, איז אי אתה רשאי להתירם מפניהם, אז ווען ס'דא א געוויסע מנהג אפילו לאמיר זאגן ס'איז נישט קיין מנהג חשוב איז סתם אזוי טאר מען נישט ווייזן פאר דעם שטאט אז בעצם איז עס מותר, פארוואס? ווייל מ'קען זיך אפלערנען. אבער אונז האמיר געזען רב חיסדא האט געזאגט דאס איז נאר פאר כותיים, פאר עמהארצים, ביי תלמידי חכמים איז דאס נישט דא. מילא וואס עפעס טאקע האט רבה בר בר חנה דאס פארדעקט? נאר וואס דען, ער האט זיך גערעכנט מיט ענק ווי כותיים. זאגט די גמרא, ורבה בר בר חנה לית ליה הא דתנן נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, האלט ער דען נישט פון דאס וואס אונז האמיר געזען אין די משנה אז ווען מ'קומט אן צו א פלאץ און ווי מ'האט געשמועסט טאמער ס'איז דא דארט א מנהג חשוב דארף מען זיך סתם אזוי פירן מיט די חומרות? אמר אביי, ענטפערט אביי, הני מילי מבבל לבבל ומארץ ישראל לארץ ישראל, דאס וואס שטייט אז מען דארף זיך פירן מיט די חומרות פון די פלאץ ווי מען קומט אן אהין, און די זעלבע זאך מיט די חומרות פון די פלאץ פון וואו מען קומט אהין, דאס איז נאר פון א שטאט אין ארץ ישראל צו א צווייטע שטאט אין ארץ ישראל, אי נמי מבבל לארץ ישראל, אדער טאמער איינער למשל קומט פון בבל קיין ארץ ישראל, דארף ער זיך פירן מיט אלע חומרות פון ארץ ישראל, און די זעלבע זאך מיט די חומרות פון בבל, אבל מארץ ישראל לבבל, אבער ווען איינער קומט פון ארץ ישראל צו בבל לא, דארף ער זיך נישט פירן מיט די חומרות פון בבל, פארוואס? ווייל כיוון דאנן כייפינן להו עבדינן כוותייהו ס'טייטש היות וואס אונז די בני בבל זענען כפוף צו די בני ארץ ישראל פארוואס ווייל סמיכה האט מען דעמאלטס נאר געקענט קריגן ארץ ישראל און מילא אלע הלכות זענען געקומען פון ארץ ישראל די בני בבל זענען כפוף צו די בני ארץ ישראל פאר דעם אז א ארץ ישראלדיגער קומט קיין בבל דארף ער זיך נישט פירן מיט די חומרות פון בבל דאס איז איין תירוץ זאגט די גמרא רב אשי אמר רב אשי זאגט א צווייטע תירוץ זאגט רב אשי אפילו תימא מארץ ישראל לבבל, אפילו וועסט מיר זאגן אז ווען איינער גייט פון ארץ ישראל צו בבל דארף ער זיך יא פירן מיט די חומרות פון בבל, דאס איז נאר הני מילי היכא דאין דעתו לחזור, דאס איז נאר טאמער ער וויל נישט צוריק אהיים גיין דארף ער זיך פירן מיט די חומרות פון די פלאץ וואס ער איז אנגעקומען אהין, אבער ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה ער האט געהאט בכוונה צוריק צו גיין קיין ארץ ישראל, מילא ביי אזא ציור דארף מען זיך טאקע נאר פירן מיט די מנהג פון ווי ער איז געקומען, ס'טייטש מיט די מנהגים פון ארץ ישראל, און ממילא אז אין ארץ ישראל האט מען געלאזט עסן פון די סארט חלב, האט ער געמעגט עסן פון די סארט חלב. יעצט באלד העמער זעהן אז ווי נישט ווי איז דא א צווייטע פראבלעם, די פראבלעם פון מחלוקת, אז טאמער איינער גייט צו א צווייטע שטאט, אפילו ס'איז דעתו לחזור און ער דארף זיך נישט פירן מיט די מנהגים פון די צווייטע שטאט, אבער טאמער ער וועט זיך פירן מיט זיינע ארגינעלע מנהגים קען עס גורם זיין א מחלוקת, איז פארדעם אליין דארף מען זיך פירן מיט די מנהגים פונעם נייעם שטאט, אבער על כל פנים רבה בר בר חנה האט נישט חושש געווען אויף דעם, און ממילא פאר דעם האט ער געגעסן פון די סארט חלב אין בבל. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רבה בר בר חנה לבניה, רבה בר בר חנה האט געזאגט פאר זיין זון, און ער רעדט דא ווייטער פון די מנהג צו עסן די סארט חלב אין בבל, וואס אין ארץ ישראל איז געווען די מנהג דאס יא צו עסן, אין בבל איז געווען די מנהג דאס נישט צו עסן, האט ער געזאגט פאר זיין זון, בני, מיין זון, לא תאכל, זאלסט נישט עסן די סארט חלב אין בבל, לא בפני ולא שלא בפני, נישט ווען דו זיצט מיט מיר, נישט ווען דו זיצט נישט פאר מיר, אפילו דו זעסט אז איך עס עס יא, פארוואס? ווייל אני שראיתי את ר' יוחנן שאכל, איך האב געזען ר' יוחנן דאס עסן, כדאי הוא ר' יוחנן לסמוך עליו, איז ר' יוחנן קען מען זיך סומך זיין אויף אים סיי בפניו, און די זעלבע זאך וואס שלא בפניו, אפילו ר' יוחנן איז נישט דא קען איך זיך סומך זיין אויף די פסק פון ר' יוחנן, און מילא איך מעג דאס דא עסן, אבער אתה לא ראית אותו, דו האסט נישט געזען רבי יוחנן עסן די סארט חלב, מילא האסט דאך נישט אויף וועם סומך צו זיין, און מילא לא תאכל, בין בפני בין שלא בפני, אז אפילו דו זעסט מיך עס עסן, איך עס עס אויך נישט ווייל איך פארשטיי פארוואס מען מעג, נאר ווייל כ'האב געזען א גברא רבה ווי רבי יוחנן דאס עסן, מילא איך מעג, אבער דו אז דו זעסט מיך עס עסן מיינט נאכנישט אז דו מעגסט עס עסן, און פארדעם דו טארסט עס נישט עסן, אפילו פאר מיר. זאגט די גמרא, ופליגא דידיה אדידיה, און רבה בר בר חנה אליין איז זיך סותר דא מיט א צווייטע פסק וואס ער אליין האט געזאגט, דאמר רבה בר בר חנה, ווייל רבה בר בר חנה האט געזאגט ביי א צווייטע פלאץ, אז סח לי רבי יוחנן בן אלעזר, אז רבי יוחנן בן אלעזר האט אים פארציילט האט פארציילט פאר רבה בר בר חנה, אז פעם אחת נכנסתי אחר רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניא לגינה, כ'בין אמאל נאכגעגאנגען רבי שמעון בן רבי יוסי בן לקוניא אין א גארטן, ונטל ספיחי כרוב, און ער האט גענומען פון ספיחים פון כרוב, מ'העט שוין זען וואס דאס איז, ואכל, און ער האט געגעסן, ונתן לי און ער האט מיר אויך געגעבן, אזוי פארציילט רבה בר בר חנה, ואמר לי און ער האט מיר געזאגט, בני, בפני אכול, שלא בפני לא תאכל, ווען דו ביסט מיט מיר, ווען איך זע דיר ווען ביסט פאר מיר, מעגסטו עס עסן, ווען ביסט נישט פאר מיר טארסטו עס נישט עסן, פארוואס? ווייל אני שראיתי את ר' שמעון בר יוחאי שאכל, כדאי ר' שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו, ווייל איך האב געזען ר' שמעון בר יוחאי דאס עסן, און ממילא איך בין זיך סומך אויף ר' שמעון בר יוחאי, אתה, דו וואס דו האסט נישט געזען ר' שמעון בר יוחאי דאס עסן, איז בפני אכול שלא בפני לא תאכל, ווען דו געפינסט דיך מיט מיר קענסטו עס עסן ווייל דו זעסט איך עס עס, אבער ווען ביסט נישט מיט מיר טארסטו עס נישט עסן, און מילא זעהן מיר אז רבה בר בר חנה איז זיך דא סותר, ווייל פריער האט ער געזאגט אז ער אליין מעג דאס עסן אבער זיין זון, אפילו ווען זיין זון איז מיט אים זאל ער דאס נישט עסן, אבער אויף א צווייטע פלאץ זעהן מיר ער האט קלאר געזאגט אז ס'איז נישט אזוי, אז אפילו ווען איינער זעהט ווי א גברא רבה עסט עפעס און אויף דעם איז ער זיך סומך, איז ווען א צווייטער געפינט זיך מיט אים מעג דער צווייטער אויך עסן. איז על כל פנים וואס רעדט מען דא? מען רעדט פון ספיחי כרוב, וואס מיינט דאס ספיחי כרוב? איז ספיחין מיינט די ווידערוואקסונג טייטשט מען אין חדר, די ווידערוואקסונג איז טייטש אז ווען מען שניידט אפ פירות ירקות און ס'פאלט אראפ אזעלכע קערעלעך, מאכט זיך אמאל ס'זאל אליין וואקסן פון זיך אפילו מען זייט נישט איין, וואקסט פון זיך די פרי צו די ירק. איז די דין איז מ'העט באלד זען רבי עקיבא דרשנט פון א פסוק אז אזוי ווי אונז האבן שוין געזעהן אז שביעית אין א שמיטה יאר איז דא א זמן ביעור ווען די פירות ענדיגן זיך אויפן פעלד ווען חיות האבן מער נישט צו עסן פון א געוויסע סארט פרי דארף מען עס ארויסקערן פון שטוב אדער מען דארף עס פארברענען איז דא א זמן ביעור איז רבי עקיבא זאגט די זעלבע דין איז געזאגט געווארן ביי ספיחין ספיחין די ווידערוואקסונגען לאמיר זאגן ס'איז דא א ווידערוואקסונג פון עפלעך און ס'איז מער נישט דא קיין עפלעך אויפן פעלד, איז די חובה פון ביעור איז אויך דא אויף ספיחין, ספיחין וואס טייטש אז ס'וואקסט פון זיך א עפל, איז ווען ס'קומט די צייט דאס צו מבער זיין אין א שמיטה יאר, דארף מען דאס אויך מבער זיין. יעצט איז דא א מחלוקת, עמער אויך באלד זעהן, לגבי ספיחין פון כרוב, כרוב דאס איז קרויט, קרויט האט נישט קיין זמן ביעור, פארוואס ווייל קרויט איז אלעמאל דא אויפן פעלד און במילא געהעריגע קרויט איז נישט דא קיין זמן ביעור, די שאלה איז ביי ספיחין פון קרויט צו ביי דעם איז יא דא א זמן ביעור צו נישט, און אויף דעם רעדט מען דא ביי א פלאץ ווי דארט איז געווען די מנהג אז די ספיחים פון כרוב האט מען מבער געווען, פון דעס וועגן איז ר' שמעון בן ר' יוסי בן לקוניא האט זיך געפירט א היתר ביי דעם, ווייל ער האט געזען ווי ר' שמעון בר יוחאי עסט עס. זאגט יעצט טאקע די גמרא מאי ר' שמעון, ווי איז דאס די שיטה פון ר' שמעון בר יוחאי, די גמרא פארענטפערט נישט די סתירה פון רבה בר בר חנה, די גמרא גייט גראד ווייטער, ווי איז די שיטה פון ר' שמעון בר יוחאי, דתניא האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, כל הספיחין אסורין, ספיחין, טאר מען נישט עסן, ס'טייטש פון די שעת ביעור, פון ווען מ'דארף מבער זיין א געוויסע פרי פון שטוב, איז דאס אויך געזאגט געווארן אויף ספיחין, חוץ מספיחי כרוב, חוץ פון די ספיח פון כרוב, פארוואס? שאין כיוצא בהן בירק השדה, ווייל ביי אנדערע ירקות זעהן מיר נישט אזא סארט זאך, ווייל היות וואס כרוב האט סתם אזוי נישט קיין זמן ביעור, איז די ספיחין פון כרוב האט אויך נישט קיין זמן ביעור, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, כל הספיחין אסורין, אלע ספיחין זענען אסור, וואס טייטש מ'איז נישט מחלק צווישן א ספיח פון כרוב און א ספיח פון א אנדערע סארט ירקות, איז דרך אגב רש"י רעדט דא וואס איז טאקע דער כרוב אנדערש פון אלע אנדערע זאכן, וואס עפעס דער כרוב האט נישט קיין זמן ביעור, איז רש"י ברענגט עפעס א צווייטע פשט וואס ער האט געהערט ערגעץ, וואס רש"י געפעלט נישט די פשט, רש"י זאגט אז אפשר ווייל היות ווייל דער ספיח הייסט א בוים, און מילא ביי א בוים איז נישט דא דער דין, נאר ביי א ירק, אבער רש"י זאגט ער ווייסט נישט וואס די מקור דערפון איז, על כל פנים האט ער געטייטשט אזוי ווי אונז האבן פריערט געטייטשט, אז דער כרוב איז טאקע האט נישט קיין זמן ביעור ווייל ס'ענדיגט זיך קיינמאל נישט אויפן פעלד, נאר וואס רש"י ענדיגט וגמגום וואס טייטש ס'געפעלט אים אויך נישט דער פשט, על כל פנים זאגט די גמרא נאכדעם וואס אונז זעהן מיר די מחלוקת צווישן ר' שמעון און די חכמים אז ר' שמעון לאזט עסן ספיחי כרוב און די חכמים לאזן נישט ווייל זיי זענען נישט מחלק, איז די גמרא מסביר ותרוייהו אליבא דרבי עקיבא, ביידע בעצם האלטן כשיטת רבי עקיבא דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא אויף דאס וואס שטייט אין פסוק אז וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית אז כלל ישראל וועט זאגן וואס וועט מיר עסן אין שמיטה יאר הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו מען האט דאך גארנישט איינגעזייט מען האט גארנישט צוזאמגענומען פון די תבואה אמר רבי עקיבא האט רבי עקיבא געדרש'ט פון די פסוק וכי מאחר שאין זורעין מהיכא אוספין אז מען האט גארנישט איינגעזייט פארשטייט זיך מען האט גארנישט צוזאמגענומען נאר וואס דען דרש'ט רבי עקיבא מכאן לספיחין שהן אסורין זעהן מיר קודם כל אז ספיחין איז אסור אז ספיחין ווען ס'קומט די שעת ביעור דארף מען עס מבער זיין יעצט במאי קמיפלגי וואס איז די מחלוקת נאר צווישן ר' שמעון און די חכמים ביידע זענען מסכים אז סתם אזוי ספיחין דארף מען מבער זיין נאר דא די מחלוקת אז רבנן סברי גזרינן ספיחי כרוב אטו שאר ספיחי דעלמא די חכמים זענען גוזר אז מ'עט לאזן ספיחי כרוב מארגן וועט זיך איינער מתיר זיין אנדערע ספיחים זאגן אז די סתם אזוי ס'נישט דא קיין גזירה אויף ספיחי צו מבער זיין מילא זאגן זיי אלע ספיחים דארף מען מבער זיין אויכעט ספיחי כרוב ור' שמעון סבר לא גזרינן ספיחי כרוב אטו ספיחי דעלמא ר' שמעון איז דאס נישט גוזר. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזעהן אין די משנה, ההולך ממקום שעושים למקום שאין עושים וממקום שאין עושים למקום שעושים, נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם מפני המחלוקת, אז טאמער איינער גייט פון א שטאט, וואס אין די שטאט פון ווי ער קומט, דארט איז געווען די מנהג נישט צו טון א מלאכה ערב פסח פאר חצות, אין די שטאט ווי ער גייט איז די מנהג יא צו טון א מלאכה אדער פארקערט, דארף מען זיך פירן מיט אלע חומרות, סיי מיט די חומרות פון די שטאט פון ווי מ'איז געקומען, און סיי מיט די חומרות פון די שטאט צו וואו מען איז געגאנגען, זאגט די גמרא, בשלמא ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם, ואל ישנה אדם מפני מחלוקת ולא ליעביד, גאנץ גוט דאס וואס שטייט אין די משנה, אז ווען איינער קומט פון א שטאט, וואס אין די שטאט פון וואו ער איז געקומען דארט פלעגט מען טון מלאכות ביז חצות, און ער קומט יעצט אן אין א שטאט וואס דארט איז די מנהג אז מען ארבעט נישט ביז חצות, פארשטיי איך אז ער דארף מחמיר זיין מיט די חומרא פון די שטאט צו וואו ער איז אהינגעקומען, און ער טאר טאקע נישט טון קיין מלאכה, פארוואס? ווייל עס קען גורם זיין א מחלוקת, כאטש אפילו בעצם ווען ס'איז דעתו לחזור ווען א מענטש האט אינזינען ער וויל צוריק גיין דארף ער זיך נישט פירן מיט אלע חומרות דא, אבער דא וואס ס'איז דא א מחלוקת דארף ער זיך פירן מיט אלע חומרות דא. אלא אבער, זאגט די גמרא, ממקום שאין עושין למקום שעושין אל ישנה אדם מפני המחלוקת ונעביד, איז אויך משמע אז ווען א מענטש קומט פון א שטאט וואס דארט פלעגט מען נישט טון קיין מלאכה ביז חצות, יעצט קומט ער אן צו א שטאט וואס דארט ארבעט מען, דארף ער אויך דא ארבעטן פארוואס מפני מחלוקת, אבער דאס שטימט נישט מיט א צווייטע זאך וואס שטייט אין די משנה, ווייל שטייט דאך אין די משנה הא אמרת נותנין עליו חומרי מקום שהלך לשם וחומרי מקום שיצא משם, שטייט דאך אין די משנה אז מען געט אויף אים אלע חומרות פון די שטאט פון ווי ער איז געקומען, און אויך די חומרות פון די שטאט צו ווי ער איז אנגעקומען, און במילא טאמער ער איז יעצט אנגעקומען אין א שטאט וואס אין די שטאט וואס ער איז יעצט אנגעקומען איז די מנהג צו ארבעטן, און ער מפני מחלוקת העט זיך נעמען ארבעטן, קומט אויס אז ער איז מבטל די מנהג פון זיין ארגינעלע שטאט, און דאס טאר מען דאך אויך נישט טון, און וויאזוי פארענטפערט מען די צוויי דינים אין די משנה? אמר אביי, ענטפערט טאקע אביי ארישא, וואס טייטש אז דאס וואס שטייט ואל ישנה אדם מפני מחלוקת, דאס גייט נאר ארויף אויף די רישא, אז ווען א מענטש קומט פון א שטאט וואס דארט ארבעט מען יא, און ער קומט אן אין א שטאט וואס דארט ארבעט מען נישט, איז ביי אזא ציור דארף ער זיך פירן מיט די חומרא און נישט ארבעטן מפני מחלוקת, אבער פארקערט, ווען איינער קומט פון א שטאט וואס דארט ארבעט מען נישט, און דא אין דעם שטאט וואו ער איז אנגעקומען ארבעט מען יא, פארשטייט זיך ער טאר זיך נישט נעמען דא ארבעטן, פארוואס? ווייל ער דארף זיך פירן מיט די חומרות פון זיין ארגינעלע שטאט. רבא אמר, רבא זאגט, לעולם אסיפא, אז אוודאי קען מען זאגן אל ישנה אדם מפני מחלוקת גייט אויך ארויף אויף די צווייטע ציור, ווען א מענטש קומט פון א שטאט וואס דארט ארבעט מען נישט, צו א שטאט וואס דארט ארבעט מען יא, אבער והכי קאמר, דאס מיינט די משנה צו זאגן, אין בזה מפני שינוי המחלוקת, וואס טייטש דער איד וואס קומט פון א שטאט וואס דארט ארבעט מען נישט, און יעצט איז ער אין א שטאט וואס דארט ארבעט מען יא, ער דארף נישט ארבעטן דא, אפילו לכאורה קענסטו זאגן ס'העט געשען א מחלוקת, ניין, דא העט נישט געשען א מחלוקת, פארוואס? ווייל מאי קא אמרת, וואס ביסטו חושש? עס חושש זיין אז הרואה אומר מלאכה אסורה, אז א מענטש וועט זעהן אז ס'דרייט זיך דא א איד און ער ארבעט נישט, וועט ער זאגן פארוואס ארבעטסטו נישט? אה דו פירסט דיך אנדערש ווי אונזער מנהג ס'איז געשעהן א גאנצע מחלוקת, וואס עפעס? זאגט רבא, מימר אמרי כמה בטלני הוי בשוקא, מענטשן וועלן זאגן קוק וויפיל בטלנים איז דא אין שוק וואס טייטש וואס עפעס אז מ'זעהט א מענטש ארבעט נישט איז א סימן ער האלט אז מ'טאר נישט ארבעטן? איז סתם אזוי א בטלן וואס האלט נישט ביים ארבעטן, און ממילא נישטא דא טאקע קיין מחלוקת. אבער אוודאי דארף ער זיך פירן מיט זיין ארגינעלע מנהג און נישט ארבעטן דא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב ספרא לרב אבא, האט רב ספרא געזאגט צו רב אבא, כגון אנן דידעינן בקביעא דירחא, אזוי ווי אונז וואס אונז ווייס מען ווען ראש חודש איז, וואס טייטש ס'איז געווען געוויסע שטעט וואס דארט האט מען געוויסט ווען ראש חודש איז ווייל די שלוחים זענען אנגעקומען אהין, און ס'איז געווען געוויסע שטעט וואס דארט האט מען נישט געוויסט, און די שטעט וואס מ'האט געוויסט האט מען געהאלטן איין טאג יום טוב, די שטעט וואס מ'האט נישט געוויסט האט מען געהאלטן צוויי טאג יום טוב, מילא זאגט רב ספרא צו רב אבא, אונז וואס אונז קומען פון א שטאט וואס אונז ווייס מען ווען איז ראש חודש און מילא אונז פיר מען זיך אז מען האלט נאר איין טאג יום טוב און מען קומט אן צו א פלאץ וואס אויף די פלאץ האלט מען צוויי טאג יום טוב ווייל דארט ווייסט מען נישט ווען איז ראש חודש איז דאס איז קלאר אז ביישוב לא עבידנא מפני שינוי המחלוקת אז ווען מען איז אין יענע שטאט דארף מען זיך אוודאי פירן מיט די חומרא פון יענע שטאט אלס מחלוקת מילא דארף מען טאקע האלטן צוויי טאג יום טוב די שאלה איז במדבר וואס טייטש נישט אין א מקום ישוב ארום און ארום די שטאט? מאי, וואס איז די דין? דארט מעג מען אויך טון א מלאכה? ווייל היות וואס ביי אונז אין שטאט איז דאך די מנהג איין טאג יום טוב אפשר דא אינדרויסן פון שטאט מעג מען אויך האלטן איין טאג יום טוב אדער אפשר אינדרויסן פון שטאט דארף מען זיך אויך פירן מיט די חומרות פון דעם שטאט און האלטן צוויי טאג יום טוב? אמר ליה האט רבי אבא געענטפערט צו רב ספרא, הכי אמר רב אמי, ביישוב אסור במדבר מותר, אז טאקע ארום די שטאט מעג מען טון א מלאכה, יעצט פארשטייט זיך מען טאר פון דעם גארנישט פסק'ענען עס האט נישט קיין שייכות מיט היינטיגע צייטן, זאגט די גמרא ווייטער, רבי נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת, רבי נתן בר אסיא געקומען פון א שטאט אזוי משמע די ראשונים פון א שטאט וואס דארט האט מען זיך נאר געפירט צו האלטן איין טאג יום טוב, מילא דאס אז ער האט געהאלטן צוויי טאג יום טוב איז נאר געווען אלס מחלוקת, איז ער געגאנגען פונעם ישיבה צו פומבדיתא וואס דאס איז געווען אינדרויסן פונעם תחום, איז ער געגאנגען די צווייטע טאג יום טוב, שמתיה רבי יוסף, רבי יוסף האט אים אריינגעלייגט אין חרם אויף דעם אויף דעם וואס ער האט מזלזל געווען אין יום טוב שני, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רבי יוסף, ולנגדיה מר נגידי, וואס עפעס האסטו אים אריינגעלייגט אין חרם, האסט דאך אים געקענט שלאגן מכות מרדות, אמאליגע צייטן אז מ'האט נישט געפאלגט איסורי דרבנן האט מען געשלאגן מכות מרדות, און וואס עפעס האסטו פונקט בוחר געווען אין חרם, האסט דאך אים געקענט שלאגן, אמר ליה, האט רבי יוסף געזאגט, עדיפא עבדי ליה, כ'האב געגעבן א שטערקערע עונש, פארוואס? ווי ווייס איך אז חרם איז א שטערקערע עונש פון שלאגן, ווייל דבמערבא מימנו אנגידא דבר בי רב, ולא מימנו אשמתא, אין ארץ ישראל פלעגט מען זיך פירן אז ווען א תלמיד חכם האט עובר געווען אויף א איסור דרבנן האט מען אים ענדערש געשלאגן ווי איידער אריינגעלייגט אין חרם, ווייל חרם איז זייער א הארבע עונש אסאך הארבער ווי שלאגן, און במילא האט מען נישט געוואלט פאר א תלמיד חכם אלס כבוד התורה האט מען געוואלט ענדערש שלאגן ווי אריינלייגן אין חרם, על כל פנים זעהן מיר אז חרם איז הארבער פון שלאגן, פארדעם זאגט ר' יוסף האב איך אים ענדערשט אריינגעלייגט אין חרם ווייל כ'האב אים געוואלט געבן די הארבערע עונש, איכא דאמרי, ס'דא זאגן אז פארקערט איז געווען די מעשה, נגדיה ר' יוסף, אז ר' יוסף האט אים געשלאגן, אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט נשמתיה מר, פארוואס האט אים נישט אריינגעלייגט אין חרם, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו מנדין על שני ימים טובים של גליות, ווייל רב און שמואל האבן דאך געזאגט אז ווען איינער פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין איינער מזלזל יום טוב שני של גליות לייגט מען אריין אין חרם, וואס עפעס האסטו געשלאגן? אמר ליה האט ר' יוסף געזאגט הני מילי איניש דעלמא, דאס איז ביי סתם מענטשן, הכא צורבא מדרבנן הוא, דא אז מ'רעדט פון א תלמיד חכם, דטבא ליה עבדי, ס'טייטש כ'האב אים געטון א טובה, כ'האב מיקל געווען מיט זיין עונש, דבמערבא מימנו אנגידתא דבר בי רב ולא מימנו אשמתא, ווייל זעהסט דאך אין ארץ ישראל האט מען ענדערש געשלאגן ווי איידער אריינגעלייגט אין חרם, ווייל חרם איז א הארבערע עונש, און ממילא היות ס'רעדט זיך דא פון א תלמיד חכם, האב איך זיך טאקע געפירט אזוי ווי מ'האט זיך געפירט אין ארץ ישראל, און כ'האב אים געשלאגן, כ'האב אים געגעבן די לייכטערע עונש.